שטעלט זיך די שאלה, מנא הני מילי, פון וואנען ווייס איך דאס אז מען ברענגט א קרבן חטאת דווקא אויף אזאנע זאך וואס ביי מזיד איז פארהאן כרת? דארטן אין דער פרשה ווערט נישט דערמאנט דאס ווארט כרת, אין דער פרשה ווערט דערמאנט ס'זאל זיין א לאו, און ווי איז דארט דאס לשון אין ויקרא אז איינער וועט האבן א טעות

זיי וועלן געוואויר ווערן די זינד וואס זיי האבן געזינדיגט. רבי אומר, זאגט רבי, נאמר כאן עליה, דא ווערט דערמאנט ונודעה החטאת אשר חטאו עליה, ונאמר להלן עליה, און ביי אחות אשה שטייט אויך עליה, דארט שטייט דאך ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערוותה עליה, מה להלן, אזוי ווי דארטן אחות אשה, איז דאך דבר שחייבין על זדונו כרת, ס'איז א זאך וואס ביים מזיד איז דא כרת, אזוי שטייט דאך אין די פרשת עריות, דער וואס וועט טאן מכל התועבות האלה ונכרתו, ועל שגגתו, און בשוגג ברענגט מען א חטאת, אף כאן, די זעלבע זאך דא אויכעט, וואס שטייט ביי דעם ציבור ונודעה החטאת אשר חטאו עליה, ווען דארף דער ציבור ברענגען פר העלם דבר, דבר אזא זאך שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת, מיר האבן פריער געפרעגט וואס לערנט רבי אפ פון דעם עליה, רבי לערנט אפ פון דעם עליה לגבי דעם דין חטאת, אז ווען ברענגט דער ציבור פר העלם דבר, ווען ברענגען זיי דווקא זדונו כרת? אשכחן ציבור, פון דעם פסוק ווייס איך ציבור, ונודעה החטאת אשר חטאו עליה רעדט זיך דאך דארט ביי א ציבור, וואס דארט שטייט דאך אין פסוק דערמאנט מעיני העדה, מיינט מען דאך עיני העדה, די בית דין האט געמאכט א טעות, משיח מנלן, פון וואנען ווייסן מיר אז כהן גדול משיח בשמן המשחה אז ער ברענגט אויך א פר דווקא אויב ס'איז געוועזן בזדונו כרת? דכתיב, עס שטייט ביי משיח שטייט לאשמת העם אז זיין שולד איז אזוי ווי די שולד פון פאלק דאס הייסט אז ווען די העלם דבר של ציבור איז דאך דווקא זדונו כרת, איז ביי אים אויך אזוי, הרי משיח כציבור, ווייס איך אז כהן משיח, כהן גדול משיח האט דעם זעלבן דין ווי ציבור. יחיד ונשיא, פון וואנען ווייסן מיר א יחיד אדער א מלך ברענגען א חטאת דווקא נאר אויב אויף דער עבירה במזיד קומט כרת און זיי האבן עובר געווען בשוגג ברענגען זיי א חטאת, אתיא מצוות מצוות, איך לערן דאס אפ ווייל ס'ווערט דערמאנט אחת ממצוות און דארטן ביי העלם דבר של ציבור ווערט אויך דערמאנט מצוות, נאך האבן מיר געלערנט ולא בעבודת אלילים דאס וואס מען דארף ברענגען די בית דין א פר לעולה און שעיר לחטאת איז אויך דער זעלבער דין אלא על דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ציבור בעבודת אלילים ווען די בית דין ברענגט פאר דעם ציבור אז עס דארף זיין זדונו כרת יליף מעיני מעיני איך לערן עס אפ מעיני מעיני אין פרשת ויקרא ווערט דאך דערמאנט מעיני אין ויקרא פון וואנעט ווייס איך דאס האסט דאך אפגעלערנט פון אחות אשה לערן איך אפ פר פון עבודת כוכבים פון דעם פר העלם דבר של ציבור יחיד ונשיא און משיח. ביי עבודה זרה זענען זיי דאך אלע גלייך, סיי יחיד, סיי נשיא, און סיי משיח ברענגען א שעירה, אבער פון וואנעט ווייס איך דווקא זדונו כרת? מואם נפש אחת, דארטן אין שלח ווערט דערמאנט ואם נפש, איז אלע ווערן דאך אנגערופן נפש, זאג איך אחד יחיד ואחד נשיא ואחד משיח, במשמע אין דער נפש ליגט אז סיי א יחיד און סיי א מלך, סיי א כהן גדול און משיח בשמן המשחה, אלע האבן דעם זעלבן דין, זיי ברענגען א שעירה, אבער פון וואנעט ווייס איך דווקא דבר וואס מ'איז מחויב על זדונו כרת און ער האט עס געטון בשוגג? ווייל ו מוסיף על ענין ראשון, די ו ואם נפש איז מוסיף אויף דעם ערשטן ענין, און דער ערשטער ענין רעדט זיך דאך פון בציבור, ווי אין ציבור האב איך דאך שוין אפגעלערנט פון ווי, ציבור פון עבודה זרה האב איך דאך שוין אפגעלערנט פון ציבור פון כל המצוות, ויליף וילמד תחתון מן העליון, און איך לערן אפ תחתון די נפש די יחידים לערן איך אפ פון ציבור, און ציבור האב איך דאך אפגעלערנט פון פר העלם דבר של ציבור, יעצט ווייסן מיר שוין וואס רבי טוט מיט דעם עליה פרעגט יעצט די גמרא, ורבנן, די רבנן דארפן דאך האבן דעם עליה וואס שטייט ביי אחות אשה צו דערציילן אז ווען איז אסור די צורה דווקא במקום עליה דווקא במקום מצוה, אבער שלא במקום מצוה איז די צרה מותר, אויב אזוי האי סברא מנא להו, פון וואנען ווייסן זיי דיע סברא אז ווען ברענגט מען א קרבן חטאת ווען מען טוט אן עבירה בשוגג, דווקא אויב ס'איז אזא עבירה וואס מען טוט עס במזיד איז דא כרת, זיי קענען דאך עס נישט אפלערנען פון אחות אשה, ווייל זיי דארפן דאך דארט האבן דעם עליה אויף א צווייטע דרשה. נפקא להו זיי לערנען עס אפ מדמקרי ליה ר' יהושע לבריה, פון דער זאך וואס ר' יהושע האט געלערנט צו זיין זון. שטייט אין פסוק אין דער פרשה פון עבודה זרה אין פרשת שלח וואס דארט רעדט זיך דער קרבן פון עבודה זרה שטייט דארטן תורה אחת איין דין יהיה לכם זאל זיין צו אייך לעושה בשגגה דער וואס טוט בשוגג דאס הייסט אז דער דין וואס איך זאג דיר איז נישט בלויז א דין ווען מען דינט עבודה זרה בשוגג, נאר ס'איז א דין לכל התורה כולה, ביי יעדער עבירה מען טוט בשוגג. נאכער שטייט דארט אין פסוק והנפש אשר תעשה ביד רמה, שטייט דארט ווייטער אין פסוק דוכט זיך את השם הוא מגדף ונכרתה, שטייט דאך דארטן ביי עבודה זרה דערמאנט כרת. הוקשה כל התורה כולה לעבודת אלילים, גלייך איך צו די גאנצע תורה צו עבודה זרה, מה עבודה זרה אזוי ווי עבודה זרה, ווען ברענגט מען די קרבן, איז דאך דבר שחייבין על זדונו כרת, דעמאלט ועל שגגתו חטאת, ווייל עס שטייט דאך דערמאנט דארט אין פסוק, והנפש אשר תעשה ביד רמה ונכרתה, רעדט זיך דאך א זאך וואס במזיד קומט כרת, אף כל דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת. אבער ביי וואס רעדט זיך דער פסוק ביחיד? און מיר האבן דאך שוין צוגעגליכן די יחידים פון כל התורה כולה צו יחידים פון עבודה זרה, איז אשכחן ווייס איך יחיד ונשיא משיח בין בעבודת אלילים. בין בשאר מצוות אז ווען ברענגט מען א חטאת? דווקא אויב זדונו כרת. ציבור בעבודת אלילים מנין? וואנען ווייס איך א ציבור בעבודה זרה? ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט ואם נפש, פריער רעדט זיך די פרשה פון ציבור, נאכער רעדט זיך פון א יחיד שטייט ואם נפש, איז וי"ו מוסיף על ענין ראשון זאגן מיר וילמד עליון מתחתון, ציבור, לערן איך אפ פון יחיד, אזוי ווי ביי יחיד איז דווקא אזאן זאך וואס במזיד כרת איז די זעלבע זאך ציבור, ווייס איך שוין ציבור ב ב עבודה זרה, אלא ציבור בשאר מצוות מנלן, יליף, לערן אפ מעיני מעיני. איז דאך דא דא זייער א שטארקע קשיא, די רבנים פון וואנעט ווייסן זיי דעם דין פון כרת, ווייל עס שטייט ביי עבודה זרה ביי א יחיד כרת, און נאכדעם ווי איך ווייס שוין ביי א יחיד, און אלע יחידים איז דאך צוגעגליכן מיט תורה אחת, ווייס איך אויף אלע יחידים ווען ברענגט מען א חטאת זדונו כרת, נאכהער טו איך צוגלייכן ציבור עבודה זרה ילמד עליון מתחתון. פארוואס זאג איך נישט די זעלבע זאך לויט רבי? מיר האבן פריער געפרעגט פון וואנען ווייסט רבי דעם ענין פון כרת, האב איך געזאגט רבי גייט אפלערנען פון עבודה זרה, ער לערנט אראפ פון אחות אשה, שטייט דאך ביי עבודה זרה אליין כרת. ברוך השם, מסכת יבמות, דף ט, עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט דעם ווארט מצוות. פרעגט די גמרא, ורבי, רבי דעם דין אז מען ברענגט נישט קיין קרבן חטאת דווקא אזאן זאך וואס במזיד קומט כרת, לערנט זיך עס רבי אראפ ווייל עס שטייט אין פסוק ונודעה החטאת אשר חטאו עליה.

אז אזוי ווי ביי עבודה זרה איז דאך דער דין דווקא אויף אזאן עבירה וואס ביי מזיד קומט כרת, זאג איך תורה אחת אז אומעטום איז דער זעלבער דין, מען ברענגט א חטאת אויף א לאו דווקא וואס זדונו כרת. אבער רבי, רבי ווייסט עס פון עליה, וואס טוט ער מיט דעם תורה אחת? ענטפערט די גמרא מיבעי ליה רבי דארף עס האבן לכדתניא צו דעם וואס מיר האבן געלערנט שטייט אין דער ברייתא אזוי לפי שמצינו ווייל מיר געפינען שחילק הכתוב דער פסוק האט געזאגט געמאכט א חילוק אין דין בין יחידים צי יחידים דינען עבודה זרה למרובים צי אסאך א גאנצע שטאט האט געדינט עבודה זרה עיר הנידחת. יחידים, א יחיד דינט עבודה זרה, אויב ס'איז במזיד ובהתראה קומט אים מיתת בית דין בסקילה, לפיכך ממונם פלט, די געלט ווערט נישט פארניכטעט. איך ווייס נישט וואס איז די לפיכך, וואס האט דאס צוטון מיט דעם? מרובים, אויב א גאנצע שטאט האט געדינט עבודה זרה בסייף, וואס טייטש בסייף? מיט הרג, לפיכך ממונם אבד. יכול קען איך מיינען, דעם חילוק זעהען מיר ווען ווען מ'האט געדינט עבודה זרה במזיד, איז דא א חילוק פון א יחיד ביז מרובים א גאנצע עיר הנדחת. יכול קען איך מיינען, נחלק בקרבנותיהם, אז אויב א גאנצע שטאט האט געדינט עבודה זרה בשוגג, זאל אויך זיין א חילוק פון א יחיד, ביי א יחיד האט מען דאך געזאגט, ברענגט יעדער איינער א חטאת, וועלכעס. א שעירה וואלט איך געוואלט מיינען א גאנצע שטאט, איז נישט אזוי? תלמוד לומר שטייט אין פסוק תורה אחת יהיה לכם אז ס'איז נישט אפגעטיילט פון די א שטאט איז נישט אפגעטיילט פון קיין יחיד, יא רוב ציבור איז טאקע אפגעטיילט אויב די בית דין האט שלעכט גע'פסק'נט, דאס שטייט דאך בפירוש אין די תורה, אבער אזוי איך קען נישט מאכן קיין נייע אפטיילונגען. די רבנן ווייסן דאס פון א סברה אפשר. מתקיף לה רב חלקי' מהגרוניא, האט רב חלקי' מהגרוניא געפרעגט א קשיא, טעמא דכתב רחמנא תורה אחת יהיה לכם, אז די תורה האט געשריבן תורה אחת יהיה לכם, פון דעם ווייסן מיר אז א גאנצע שטאט האט געדינט עבודה זרה בשוגג, האבן זיי דעם זעלבן דין ווי א יחיד, אזוי ווי א יחיד א שעירה, אזוי די גאנצע שטאט ברענגט יעדער איינער א שעירה. הא לאו הכי, ווען נישט דעם תורה אחת, הוה אמינא וואלט איך געזאגט נחלק, אז זייער קרבן זאל זיין אפגעטיילט, מאי לייתי, וועלכע קרבן זאלן זיי ברענגען, לייתי פר, זאלן זיי ברענגען א פר, די גאנצע שטאט, ציבור בשאר מצוות הוא דמייתי, דאס ברענגט א ציבור בשאר מצוות, און דאס איז דאך עבודה זרה, אבער דאס טרעפט מען שוין אז מען ברענגט עס אמאל. זאלן זיי ברענגען כשבה איז יחיד בשאר מצוות הוא דמייתי, שעיר זאלן זיי ברענגען א שעיר, נשיא בשאר מצוות הוא דמייתי, ברענגט מען דאך שוין דעם קרבן, זאלן זיי ברענגען פר לעולה ושעיר לחטאת, דאס איז דאך ציבור בעבודת אלילים הוא דמייתי, דאס איז דאך נאר דווקא גערעדט געווארן ווען די בית דין האט שלעכט גע'פסק'נט און דער ציבור האט געטון ווי די הוראה פון בית דין, דעמאלט ברענגט מען דאס. ואלא מאי, וואזשע זאלן זיי ברענגען? שעירה איז דאך יחיד נמי, היינו קרבנו איז דאך א יחיד אויך, דאס איז א קרבן ער ברענגט א שעירה, אויב אזוי וואזשע דארף איך האבן דעם תורה אחת? תוספות פרעגט אויף דעם, פעלט נאך זאכן? זאלן זיי ברענגען א כבש? זאלן זיי ברענגען א איל? וואס איז די קשיא? וואס דארף איך האבן דעם תורה אחת? כ'ווייס דאך סיי ווי אז זיי ברענגען א שעירה. זאגט די גמרא איצטריך, דארף האבן דעם תורה אחת. סלקא דעתך ווען איך וואלט געוואלט מיינען, הואיל וציבור בהוראה, דער ציבור ווען דער בית דין האט שלעכט גע'פסק'נט, דער בית דין האט געמאכט א טעות, זיי האבן געזאגט אויף א געוויסע זאך אז דאס איז נישט קיין עבודה זרה, איז דאך דעמאלט דער דין מייתי ברענגט מען דעמאלט פאר יעדן שבט פר לעולה ושעיר לחטאת, אינהו נמי זיי אויכעט אז דער גאנצע שטאט האט געדינט עבודה זרה בשוגג, וואלט איך געוואלט מיינען נייתי איפכא זיי ברענגען א שעיר לעולה און א פר לחטאת, אי נמי אדער איך וואלט געוואלט מיינען צריך מען דארף ברענגען א קרבן ואין לו תקנה, און ער דארף ברענגען אבער עס איז נישטא וואס ער זאל ברענגען דאס הייסט זיי האבן נישט קיין כפרה. קא משמע לן, לאזט מען הערן די תורה אחת, אזוי ווי א יחיד האט א כפרה וואס ער ברענגט שעירה, איז די זעלבע זאך אז די שטאט די גאנצע האט געדינט עבודה זרה בשוגג, ברענגט אויך יעדע יחיד א שעירה. רשי. אמר ליה לוי לרבי, לוי האט געפרעגט א קשיא רבי, מאי איריא דתני ט"ו, אין דער משנה ווערט דערמאנט אז ס'איז פארהאנען פופצנערליי עריות וואס ס'פאלן ליבום און זענען פוטר פון חליצה און פון יבום, צום ביישפיל לאמיר אנכאפן איינס מען האט גערעדט ביז אהער, אחות אשתו, צוויי ברידער וואס האבן געהאלטן צוויי שוועסטער, און איינער פון זיי איז געשטארבן אן קינדער, זאג איך ער קען נישט מייבם זיין זיין פרוי, ווייל ער וועט נעמען זיין פרוי וועט ער דאך האלטן צוויי שוועסטער, און דאס טאר מען ניט, אזוי איז אויסגערעכנט אין דער משנה פֿופֿצן. האט ער אים געפרעגט פארוואס זאגט ער פונקט פֿופֿצן? ליתני שש עשרה זאל ער לערנען זעכצן, ס'איז דא א זעכצענטע זאך. אמר ליה, האט רבי געזאגט כמדומה לי איך מיין שאין לו מח בקדקודו, ער האט נישט קיין מח מיט דעם וואס אים פאלט איין אז ס'איז נאך דא א זעכצענטע זאך. כ'האב געזען אין א ספר האב איך געזען צו א תשובה אין חוות יאיר איז פארהאנען, ער איז דארטן זייער מאריך, מ'טרעפט אזעלכע אויסדרוקן אין גמרא, אויב מען האט איבער געזאגט א הלכה פון רב'ן איז דא כי ניים ושכיב רב אמר לשמעתא, ווי קומט עס מען טוט אזוי אויך ווען מען זאגט באליידיגן, זאגט ער אז אלעס איז גאר לשבח מען טוט נישט באליידיגן, למשל כי ניים ושכיב רב מיינט ער צו זאגן רב האט געזאגט די הלכה איז ער געווען אביסל מיד און ער איז אנטשלאפן געווארן האט ער זיך נישט געכאפט ביי דעם טעות, אבער שפעטער האט ער זיך אליין געכאפט, ניים איז דאך די טייטש געדרעמלט, און שכיב איז די טייטש שטארק אנטשלאפן געווארן, די זעלבע זאך אין לו מח בקדקודו ברענגט ער דארט אויך אראפ, כ'געדענק נישט גענוי וואס ער זאגט דארט, דוכט זיך ער זאגט אז די צייט ווען מען זאגט איז האט ער נישט דעם קאפ מיט זיך, נישט ער גייט ווען מען זאגט אים אוועקנעמען, די צייט איז ער נישט ביי זיך. פארוואס? פארוואס איז דאס מאי דעתך? וואס זאל מען לערנען? ס'איז דא נאך א אופן א אישה וואס פאלט ליבום אמו, זיין מאמע פאלט צו אים ליבום, לכאורה וויאזוי קען א מאמע פאלן ליבום אפילו ווי האט זי געמעגט חתונה האבן צו זיין ברודער, לאמער זאגן אז זענען ביידע ברודער זענען זיי נישט פון איין מאמע נאר זיי זענען פון איין טאטן, אבער מאשת אביו אפילו די פרוי פון זיין טאטן, אפילו ס'איז נישט זיין מאמען, טאר מען דאך אויך נישט נעמען, טא ווי האט זי געקענט חתונה האבן? נאר ס'קען זיין. ס'איז א חילוק פון אנוסת אביו ביז אשת אביו? אשת אביו, דא וואו ס'ווערט דערמאנט דאס לאו ווארט אשת, רופט זיך אן אז ס'איז געוועזן קידושין. אנוסת אביו הייסט אז דער פאטער האט איר נישט מקדש געווען, נאר אנוסה, ער האט איר געצווינגען, ער האט מיט איר מזנה געווען, אדער מפותה האט איר איבער גערעדט מזנה געווען, און זי האט געבוירן א זון. דער זון טאר איר נישט נעמען דער זון וואס איז געבוירן ווייל ס'איז אמו, אבער די אנדערע ברידער לגבי זיי הייסט עס נישט אשת אביו. יעקב האט מאנס געווען אַ אישה, און ער האָט געבוירן פון איר אַ זון ראובן. איז די פרוי וואָס יעקב האָט איר מאנס געווען, די פרוי האָט חתונה געהאַט צו שמעונען, דאָס הייסט אַנוסת אָבֿיו, און די תורה טוט נאָר אַסרן אשת אָבֿיו, לו יצויר ווען יעקב איז מקדש אַ אישה. ס'וואלט וואלט זי געווען אסור צו שמעונ'ען, אפילו ס'איז ניט צו דעם אנדערן זון פון יעקב'ן אפילו ס'איז נישט זיין מאמע. אבער דא איז דאך אנדערש, דא איז זי דאך נישט געווען יעקב'ס פרוי, ס'איז דאך האט דאך נאר דעריבער זאגן מיר איז זי מותר צו שמעונ'ען, און שמעון וואס ער איז ראובן'ס א ברודער האט איר גענומען, און שמעון איז געשטארבן אן קינדער, פאלט לייבום ווי מען זאגט פאר ראובן'ן זיין מאמע, דאס אויך זאל ער מיר לערנען, איז און האבן מיר דאך פריער געלערנט וועגן דעם אין גמרא, לא יגלה כנף אביו, האבן מיר געלערנט א מחלוקת פון ר' יהודה מיט די רבנן, אז ר' יהודה זאגט לא יגלה כנף עס שטייט פריער אין פסוק לא יקח איש, טאר מען אויך נישט צארן די צרה, אין דער זאך נישט אלע האלטן אזוי, והא בית שמאי מתירין את הצרות לאחים, די בית שמאי זאגן דאך אז די צרות ערוה מעגן מייבם זיין, זיי האלטן נישט די דרשה ווי מ'האט פריער געזאגט אז לצרור א צרת ערוה איז אסור, קומט דאך אויס אז דאס וואס שטייט ביי אונז אין די משנה חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן דאס איז נישט מוסכם אליבא דכולי עלמא, נאר אין דער זאך איז דא א מחלוקת. די בית שמאי מתירין בית הלל אוסרין? ענטפערט די גמרא, דאס הייסט נישט קיין מחלוקת, בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, שטענדיג אז ס'איז א מחלוקת איז מיר א ספק צי די הלכה ווי דער צי די הלכה ווי דער צווייטער, אבער די בית שמאי במקום בית הלל ווען די בית שמאי קריגן זיך מיט די בית הלל אינה משנה, עס איז נאר דא די דברי בית הלל. ווייל מיר ווייסן א כלל, אחוץ דיע פאר ערטער ווי ס'ווערט דערמאנט בפירוש אז די הלכה ווי די בית שמאי איז אומעטום די הלכה ווי די בית הלל. פרעגט די גמרא, דו זאגסט אז די משנה רעדט נישט אין קיין מחלוקת, לכאורה וועט ער פרעגן וואס עפעס דיע משנה אנדערש ווי אין אנדערע ערטער, פארוואס לערנט ער דא נישט אין קיין מחלוקת? נאר ס'איז דאך אזוי, דיע משנה איז דאך אריינפיר צו דער מסכתא, די משנה גייט דאך מיר זאגן די אלע כללים ס'איז דא חמש עשרה עריות און וויאזוי די פרטי דינים מתה נתגרשה, ווען ער גייט מיר א זאגן א כללות'דיגע זאך רעד איך דאך נאך נישט פון קיין פרטים, לאזט ער זיך נישט אריין אין דיע זאכן וואס אין דעם איז א מחלוקת, נאר ער גייט מיר זאגן ווי מ'זאגט אין אלגעמיין א כלל וואס איז מוסכם אליבא דכולי עלמא. פרעג מיר יעצט א קשיא, לאמיר זעהן, איינס פון די עריות איז אשת אחיו שלא היה בעולמו, לאמיר נאר נאכאמאל איבעררעדן וואס איז דאס אשת אחיו שלא היה בעולמו, ראובן און שמעון צוויי ברידער. ראובן איז געשטארבן אן קינדער. איז זי זקוק צו וועמען? צו שמעון'ען. יעצט איז געבוירן געווארן לוי. זאגן מיר אז דער היתר אשת אח, וואס דאס איז די פרוי פון ראובן'ען, דאס ווערט נישט מותר צו לוי'ן, ווייל אין דער תורה שטייט דאך, כי ישבו אחים יחדיו, שהיתה להם ישיבה אחת בעולם. דעריבער אז שמעון איז געגאנגען און ער האט מייבם געווען ראובן'ס פרוי, שמעון איז דאך געווען יא צוזאמען מיט ראובן, נאכער איז שמעון געשטארבן אן קינדער, זאגן מיר אז נישט בלויז לוי קען נישט מייבם זיין די פרוי וואס שמעון האט מייבם געווען פון ראובנ'ען, נאר ער קען אויך נישט מייבם זיין די צרה. איז ביי דעם דין פון אשת אחיו שלא היה בעולמו איז ביי דעם אויכעט די פליגי רב שמעון ורבנן. רב שמעון מיט די רבנן איז דא א מחלוקת. די קטנה. רבי שמעון זאגט אז אשת אחיו שלא היה בעולמו איז נישט פטור אינגאנצן. איי שטייט דאך דאך כי ישבו אחים יחדיו, וועל מיר יעצט מסביר זיין ס'איז דא צוויי חילוקים. ס'איז דא א חילוק אזוי. מת נולד יבם. מת נולד יבם איז די טייטש אזוי, ראובן איז געשטארבן, נאכער איז געבוירן געווארן לוי, נאכער האט שמעון מייבם געווען. ביי דעם דין ווי מיר לערנען יעצט האלטן אלע אז ס'איז דא א דין פון אשת אחיו שלא היה בעולמו, ווייל דעם מאמענט ווען לוי איז געבוירן געווארן, איז דאך די יבמה געווען וועמענס יבמה איז זי נאך אלץ געווען? ראובן'ס יבמה, האט דאך לוי איר נישט געקאנט נעמען, און ווייל איז זי געווארן אסור יעצט אויף לוי'ן, איז אפילו שמעון האט איר מייבם געווען און נאכער איז שמעון געשטארבן, בלייבט נאך דער ערשטער איסור אויף לוי. ווי איז אבער אז ס'איז געווען א צווייטע פאל, מת ייבם ייבם ונולד, דאס הייסט אזוי, ראובן איז געשטארבן און שמעון האט איר גענומען, נאכדעם ווי שמעון האט איר מייבם געווען, דעמאלט איז געבוירן געווארן לוי, זאגט רב נאכדעם איז שמעון געשטארבן. אויף דעם אויך זאגט רבי שמעון, זי פאלט יעצט צו לוי'ן נישט מכח ראובן, נאר זי פאלט יעצט מכח שמעון, און לוי מיט שמעונ'ען זענען דאך געווען צוזאמען איין צייט, און אויב ביידע זענען געווען איין צייט בעולם, איז דאך דאס נישט קיין אשת אחיו שלא היה בעולמו, דאס הייסט נאכאמאל, מת. נולד ייבם איז נישט דא קיין מחלוקת, דאס לערנט אויך רבי שמעון אז דאס איז אשת אחיו שלא היה בעולמו, ווייל מת נולד, די מאמענט וואס לוי איז געבוירן געווארן, איז זי דאך נאך געווען א יבמה מכח ראובנ'ען, זאגן מיר בלייבט שוין אויף איר דער איסור, אפילו שמעון איז איר מייבם, און נאכער שטארבט שמעון, אבער דער איסור וואס איז פריער שוין געווען אויף לוי'ן איז אבער יעצט. ווי איז אבער מת ייבם נולד און נאכער איז שמעון געשטארבן? איז דאך איז די נפילה וואס זי פאלט יעצט לייבום פאר דעם לוי'ן איז דאס נאר מכח שמעונ'ן, און לוי'ן מיט שמעון זענען דאך געווען צוזאמען אויף דער וועלט, דעריבער קריגט ער אויף דעם. פרעגט יעצט די גמרא, זעה איך דאך ער לערנט אין דער משנה א דין פון אשת אחיו שלא היה בעולמו, כאטש אין דער זאך איז דא א מחלוקת, ענטפערט די גמרא, דנולד ולבסוף ייבם, לא פליג רבי שמעון, ביי מת נולד ייבם קריגט זיך ניט רבי שמעון, טא לערן פשט אין דער משנה, דאס וואס שטייט אשת אחיו שלא היה בעולמו, רעדט זיך אין אזא פאל וואס מת נולד ייבם, וואס דעמאלט איז נישט דא קיין שום מחלוקת. פרעגט די גמרא, והא דאך אמר רב אושעיא, רב אושעיא האט דאך געזאגט חלוק היה רבי שמעון אף בראשונה, ער זאגט אז רבי שמעון קריגט אויך ביי דעם דין וואס ווערט פריער דערמאנט אז ביי מת נולד ייבם האלט אויך רבי שמעון אז זי איז נישט פטור פון חליצה, אזוי האט רב אושעיא געזאגט, קומט דאך אויס אז לויט רב שמעונ'ען איז קיינמאל נישט דא קיין פאל אז אשת אחיו שלא היה בעולמו זאל זיין פטור פון חליצה און פון יבום, ענטפערט די גמרא, הא איתותב רב אושעיא, רב אושעיא איז געווארן אפגעפרעגט און לויט רב שמעונ'ען איז פארהאנען א פאל וואס אשת אחיו שלא היה בעולמו איז פטור פון חליצה פון יבום ווען ביי מת נולד ויבם, דאס איז לויט יעדן איינעם פטור פון חליצה פון יבום, און דעם פאל מיינט דא ביי אונז די משנה רש"י. מיר האבן ביז אהער געלערנט דעם דין ווען א ערוה פאלט ליבום. קען מען איר נישט מייבם זיין, איז עס פטור פון חליצה און פון יבום. ווייטער אין דריטן פרק, די ערשטע משנה, דף כ"ו עמוד א' שטייט דארט אזוי, ארבעה אחים, ס'איז געווען פיר ברידער, ב' מהם נשואים ב' אחיות, צוויי פון די ברידער האבן געהאט צוויי שוועסטער, ראובן, שמעון, לוי ויהודה זענען פיר ברידער. איך וועל זאגן א סימן שטענדיג ווען איך דערמאן ראובן, שמעון, לוי, יהודה, זאלט איר וויסן זיי מיינט מען ברידער, און ווען איך דערמאן רחל און לאה מיינט מען שטענדיג שוועסטער, און ווען איך דערמאן נעמען א' ב' מיינט מען דאס פרויען. איין פרוי הייסט א' און איין פרוי הייסט ב' און זיי זענען נישט קיין שוועסטער. נאכאמאל, איך מיין איך האב געמאכט א סימן כדי ס'זאל זיין לייכטער צו כאפן. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון איז ברידער מן האב, רחל און לאה איז שוועסטער, אמאל קען עס זיין זענען שוועסטער נאר פון איין טאטן, אמאל קען זיין שוועסטער פון איין מאמען, און א' ב' דאס איז נעמען פון פרויען וועלכע זענען נישט קיין שוועסטער. שטייט דא פיר ברידער, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. ב' מהם נשואים ב' אחיות לוי און יהודה האבן געהאט צוויי שוועסטער רחל און לאה ומתו הנשואין את האחיות און עס זענען געשטארבן לוי און יהודה יעצט קען ראובן נישט מייבם זיין צו לאה איז א ערוה צו ראובנ'ען רחל איז א ערוה צו ראובנ'ען ניין זיי זענען דאך נישט קיין ערוה ווייל ראובן און שמעון האלטן דאך נישט קיין שוועסטער. ס'איז געשטארבן די וואס האלטן די שוועסטער, אבער מיר האבן דאך געלערנט נעכטן דעם לצרור אז די זיקה דאס וואס אשת לוי אשת יהודה ווערט צוגעבינדן צו ראובן, איז די זיקה ווי מען זאגט רופט זיך אן שוין אזוי ווי א שטיקל קידושין, קצת קידושין, צו מן התורה צו מדרבנן איז א שאלה ממילא איז דאך זקוק צו ראובן און צו שמעונ'ען צוויי שוועסטער רחל איז זקוק און לאה. און רחל און לאה זענען פראקטיש זענען א ערווה איינע צו די אנדערע, אבער צו ראובן און צו שמעונ'ען זענען זיי גארנישט ניט קיין ערווה, זאגן מיר גוט, זאגן מיר אז די זיקה טוט אויף אז חולצות ולא מתייבמות, מען קען זיי נישט מייבם זיין, און לאו דווקא דער משל אז לוי און יהודה האבן געהאט צוויי שוועסטער. די זעלבע זאך וועט זיין אז לוי און יהודה האבן געהאלטן אישה ובתה, לוי און יהודה איז א מוטער מיט א טאכטער, איז אויך די זעלבע זאך אז ס'איז געשטארבן לוי און יהודה, איז מייבם זיין קען מען נישט, ווייל איז נאר איך נעם איך גיי מייבם זיין די מאמען, זאג איך וואס הייסט ביסט מייבם די מאמען, ס'איז חמותו ווייל די בתה איז דאך זקוק, גיי איך מייבם זיין די טאכטער. זאג איך דאך ס'איז אישה ובתה, די מאמע איז דאך אביסל זקוק, דעריבער שטייט דארט אין דער משנה, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות, ואם קדמו וכנסו, זיי האבן גענומען, איז דער דין יוציאו. נאכער שטייט דארט נאך א דין אין דער משנה, א יא, האט מען שוין געגענט די גאנצע משנה, רבי אליעזר אומר בית שמאי אומרים אז בדיעבד יקיים, און בית הלל אומרים יוציאו, דא פארקערט ווי אומעדום, אומעדום איז דאך די בית שמאי מחמיר, און די בית הלל מיקל, דא שטייט אויף בדיעבד, די מחלוקת איז נאר בדיעבד, אבער לכתחילה האלטן אלע די זעלבע זאך. ווייטער שטייט אין די משנה א דין היתה אחת מהן אסורה על אחד איסור ערווה, איינע איז געווען אסור אויף איינעם א איסור ערווה, זיי צווישן זיך לוי'ס פרוי מיט שמעונ'ס פרוי. זענען טאקע לאמער זאגן צוויי זענען צוויי שוועסטער און ס'דא טאקע אויף זיי דער איסור פון אחות זקוקתו, און דאך וואס איז דער פשט? אחות זקוקתו איז דאך די טייטש אויב ביידע זענען זקוק, ווי איז אבער איינע איז געווען פון דיע צוויי א ערווה ביי ראובנ'ען, איז דאך דיע וועלכעס איז א ערווה איז דאך צו אים נישט זקוק, איז דאך אים נאר זקוק ווער? נאר די אנדערע דעריבער.

והשני, דער אנדערער ברודער, וואס ביי דעם אנדערן ברודער איז ער נישט קיין ערווה, זענען דאך צו דעם אנדערן ברודער ביידע שוועסטער זקוק, אסור בשתיהן, איז ער אסור אויף ביידע. די איסור מצוה וואס מיר האבן פריער געהאט אז ס'איז א איסור. איז נישט קיין איסור ערווה, ס'איז א איסור מצוה, ס'איז מצוה לשמוע דברי חכמים, א איסור דרבנן, ואיסור קדושה, אדער אזוי האט צו זאגן ס'איז חייבי לאוין, חולצת ולא מתייבמת, דעמאלט איז די דין אז חולצת, מ'גיט חליצה, ולא מתייבמת. ביז אהער איז אלעס פארשטענדליך. דער זעלבער פאל וואס מיר האבן פריער געזאגט, פיר ברידער, ראובן שמעון לוי יהודה. לוי און יהודה האלטן צוויי שוועסטער, רחל און לאה, און לוי און יהודה זענען געשטארבן. איז דאך נאכאמאל האבן מיר דאך געזאגט חולצות, ווי וועט אבער זיין דער דין? היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערווה? רחל איז געווען אסור אויף ראובנ'ען א איסור ערווה, קומט דאך אויס ווער איז יעצט זקוק צו ראובנ'ען? נאר לאה. והשניה, און די לאה אסורה על זה איסור ערווה, די לאה איז אסור א איסור ערווה צו שמעונ'ען, קומט דאך אויס, ווער איז זקוק צו שמעונ'ען? נאר רחל. דעמאלט האסורה לזה מותרת לזה, די רחל וואס איז אסור צו ראובנ'ען איז מותר צו שמעונ'ען, והאסורה לזה, די לאה וואס איז אסור צו שמעונ'ען, מותרת לזה, איז מותר צו ראובנ'ען. וזו היא שאמרו, דאס האבן מיר געזאגט. אז עס קען זיין אמאל אחותה כשהיא יבמתה אז עס פאלן ליבום א שוועסטער און זיין יבמה, און ביי ביידע זאגן מיר או חולצת או מתייבמת, כאטש אין אנפאנג פון דער משנה איז דאך געוועזן אז. לא חולצת, לא מתייבמת נאר חולצת, מכח דעם דין פון אחות זקוקתו, אבער אמאל איז פאר דא א אנדער מציאות. יעצט וועלן מיר אויפמישן דף כ"ח עמוד ב' די גמרא, די ערשטע, די פערדע שורה פון די ברייטע שורות, נאר ס'איז אביסעלע ווייטער, ס'איז אביסעלע ווייטער. אמר רב יהודה אמר רב, די שורה הייבט זיך אן איסור מצוה, אמר רב יהודה אמר רב, אלע האבן געפינען? אמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה, כ"ח עמוד ב', רב יהודה האט געזאגט פאר רב'ס וועגן, וכן תנא רב חייא, און אזוי האט רב חייא געלערנט. בכולן, ביי די אלע וואס ווערן דא דערמאנט אין דער משנה, אני קורא בהן, ביי אלע פופצן עריות וואס שטייט אין דער משנה, ליין איך ביי זיי, האסורה לזה מותרת לזה, ואחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת. דאס הייסט אז מיר דארפן געפינען יעצט ביי אלע פֿופֿצן עריות אז ס'פאלן צוויי שוועסטער לייבום און דאך קען מען ביידע מייבם זיין ווייל איינע איז א איסור ערווה אויף דעם און איינע איז א איסור ערווה אויף דעם, ווי אזוי וועלן מיר פראבירן צו גיין מיט דעם סדר ווי עס ווערט דערמאנט אין די משנה, די ערשטע פון די פֿופֿצן עריות וועלכעס איז. בתו, דארף איך האבן אז ס'זאל זיין א טאכטער פון ראובנ'ן און ס'זאל זיין א טאכטער פון שמעון'ן, וואס האבן חתונה געהאט צו וועמען? צו לוי'ן און צו יהודה'ן, און די ביידע זאלן זיין שוועסטער. וויאזוי קענען זיי זיין שוועסטער? ראובן און שמעון זענען דאך ברידער, אז ראובן איז וויאזוי קען דאס זיין די מציאות? ס'קען זיין נאר אזא מציאות נאר מאונסין נישט דורך קידושין, פארוואס? ראובן האט מזנה געווען מיט א פרוי, און ער האט געבוירן מיט איר א טאכטער, און די טאכטער הייסט רחל. אין אמת'ן ביי שמעונ'ען וואלט מען אויך געקאנט שוין לערנען יעצט בנישואין, ווייל פארוואס מוז מען לערנען, ווייל ראובן'ען קען מען נישט לערנען נישואין, ווייל אויב ראובן האט מיט איר חתונה געהאט און נאכהער האט ער איר געגעט, איז זי דאך שוין אסור צו שמעונ'ען אלץ אשת אחיו שיש לו בנים, אזוי מוז מען דאך לערנען, מוז מען דאך לערנען אז ראובן האט איר מאנס געווען און ער האט געבוירן א טאכטער און די טאכטער הייסט רחל. שמעון האט אויך מאנס געווען, מיר'ן שפעטער זען פארוואס איך מוז לערנען, ווייל איך וויל דאך לערנען ס'זאל זיין דער איסור פון בתו צו שמעונ'ען, און אויב שמעון האט איר מקדש געווען דורך קידושין, וועט דאך דאס שוין נישט הייסן בתו, נאר ס'וועט דאך הייסן בת אשתו, דעריבער דארף מען לערנען שמעון האט אויך מאנס געווען די זעלבע פרוי, און ער האט געבוירן פון איר א טאכטער לאה. קומט אויס אז רחל און לאה זענען שוועסטער פון איין מאמע, רחל איז די טאכטער פון ראובנ'ען און לאה די טאכטער פון שמעונ'ען, איז רחל און לאה האבן חתונה געהאט די צוויי שוועסטער צו לוי'ן און יהודה, זיי מעגן דאך חתונה האבן, א בת אחיו איז נישט אסור. יעצט אויך אז ס'איז געשטארבן לוי מיט יהודה, פאלט ליבום רחל און לאה, צוויי שוועסטער, האמער דאך געלערנט אין דער משנה, איז דא דער איסור פון אחות זקוקתו חולצת ולא מתייבמת, אבער דא אויך אין דעם פאל איז דאך רחל די טאכטער פון ראובן, איז דאך צו ראובן נאר זקוק ווער? נאר לאה. איז ער מוז, קאָן ער מייבם זײַן לאהן. גײ מיר צו צו שמעונען. צו שמעונען איז לאה נישט זקוק, װײַל לאה איז דאָך זײַן טאָכטער. דעריבער איז ער מייבם װעמען? רחלען. דאָ האָבן מיר דעם פֿאַל פֿון בתו. יעצט װעלן מיר צוגײן בת בתו. בת בתו איז איינפאך. ראובן שמעון לוי יהודה ווייס מען דאך שוין זענען ברידער. ראובן האט געהאט א טאכטער און שמעון האט געהאט א טאכטער. די ביידע זענען דאך נישט קיין שום משפחה, ראובן'ס טאכטער מיט שמעונ'ס טאכטער זענען דאך נישט קיין קאזינען. איז געקומען איינער מיטן נאמען נחשון. און ער האט חתונה געהאט מיט ראובן'ס טאכטער, און ער האט געבוירן מיט ראובן'ס טאכטער א טאכטער, האט ער א נאמען געגעבן רחל, און מיט שמעון'ס טאכטער האט ער געבוירן געבוירן א טאכטער וואס זי הייסט לאה. קומט אויס רחל ווי באלאנגט צו ראובן'ן? ס'איז בת בתו, ווייל ראובן'ס טאכטער האט ער חתונה געהאט מיט נחשונ'ן, און זי האט געבוירן רחל'ן, און. לאה, באל- וויאזוי באלאנגט צו שמעונ'ען, אלס בת בתו, ווייל די טאכטער פון שמעונ'ען האט חתונה געהאט צו נחשונ'ען און זי האט געבוירן א טאכטער לאה. רחל און לאה זענען שוועסטער פון וואס? פון איין טאטן צו פון איין מאמען? פון איין טאטן, איין טאטן נחשון. די רחל און לאה וואס זענען שוועסטער האבן מיר דאך גערעדט, האבן חתונה געהאט, צו לוי'ן און יהודה און זיי מעגן דאך. יעצט איז געשטארבן לוי און יהודה, פאלט רחל און לאה ליבום. ראובן קען נישט מייבם זיין רחל'ן, פארוואס? ווייל ס'איז בת בתו, און שמעון קען נישט מייבם זיין לאה'ן, ווייל ס'איז בת בתו. אבער האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה. איז דא א מציאות ביי דער ערווה צוויי שוועסטער ביידע איז מען מייבם יעצט בת בנוי איז אביסעלע אנדערש די זעלבע מציאות ראובן האט געהאט א זון און שמעון האט געהאט א זון איז ראובן'ס זון האט גענומען א פרוי. און ער האט געבוירן מיט איר א טאכטער רחל. יעצט גיי איך רעדן וועגן בת בנוי. נאכהער, נאכדעם ווי ראובן'ס זון האט געבוירן מיט דער פרוי א טאכטער רחל, האט ער איר געגעט, מעג נעמען דיע פרוי שמעון'ס זון פארוואס נישט? זיכער מעג ער נעמען, די פרוי פון קאזין טאר ער נישט נעמען? האט שמעון גענומען די זעלבע פרוי און ער האט געבוירן מיט איר א טאכטער לאה, איז די רחל און לאה זענען שוועסטער, פון וואס זענען זיי שוועסטער? פון איין מאמע, איין מאמע זענען זיי שוועסטער, רחל'ס טאטע איז ראובן'ס זון. און לאה'ס טאטע איז שמעון'ס זון. נאכאמאל, ראובן האט געהאט א זון, ער האט גענומען א פרוי, און ער האט מיט דער פרוי געבוירן א טאכטער, א נאמען געגעבן איר רחל, רופט זיך אן רחל בת בנו פון ראובנ'ן, נאכער אייניקל. און ער איז געגאנגען ראובן'ס זון, און ער האט געגעט די פרוי, צי ער איז געשטארבן, און די זעלבע פרוי האט חתונה געהאט צו שמעון'ס זון, פרעמדע, זיי געהערן זיך דאך נישט אן, און זי האט געבוירן נאך א טאכטער לאה, לאה זענען זיי, איז וואס איז די לאה צו שמעון'ן? די לאה איז צו שמעון'ן. בת בנוי, און זיי זענען שוועסטער פון איין מאמע, און דיע צוויי רחל און לאה האבן חתונה געהאט צו לוי'ן צו יצחק'ן, יעצט פאלט רחל און לאה ליבום, זאג איך, רחל איז זקוק צו ראובנ'ן? ניין, ס'איז דאך בת בנוי. דעריבער איז עיקר מער גיי מיר ווי איז אבער לאה? לאה איז צו ראובנ'ען א פרעמדע, איז א שוועסטער פון זיין אייניקל, אבער ס'איז דאך נישט זיין אייניקל, איז ראובן מייבם לאה, קומט צו גיין לאה צו שמעונ'ען, ס'איז דאך א אייניקל זיינס, בת בנו, אבער רחל, רחל איז דאך האט דאך נישט קיין שום שייכות, ס'איז נאר א שוועסטער פון זיין אייניקל, ענעגע, ווייל עס איז דאך דא איז דאך נישט זקוק ביידע, און אזוי וועלן מיר גיין די פערדע זאך, די פערדע זאך, וואס איז די פערדע זאך? בת אשתו, בת אשתו איז זייער איינפאך, אז עס איז געוועזן צוויי פרויען, איינע האט געהייסן אלף, און איינע האט געהייסן בית, אזוי האבן זיי געהייסן, און די צוויי פרויען. האבן חתונה געהאט צו איין מענטש, און א' האט געבוירן רחל, און ב' האט געבוירן לאה. יעצט

און האבן חתונה געהאט די א' און ב' די צוויי מאמעס האבן חתונה געהאט צו לוי'ן, נא איך דארף דאך דא זאגען פארקערט, איך דארף דאך דא, יא יא גוט גוט, די א' און ב' האבן חתונה געהאט צו ראובן צו שמעונ'ען, די מאמעס האבן חתונה געהאט צו ראובן צו שמעונ'ען, און רחל און לאה האט חתונה געהאט צו לוי'ן און יהודה. רחל איז א טאכטער פון וועמען? פון א'. לאה איז א טאכטער פון וועמען? פון ב'. יעצט אז ס'איז געשטארבן נאכאמאל. ס'איז געווען צוויי פרויען, איינע האט געהייסן א' און איינע האט געהייסן ב'. אז מיר זאגן א' ב' איז עס נישט קיין שוועסטער, פרעמדע, פרעמדע. און זיי האבן חתונה געהאט צו נחשונען, צו נחשונען האבן זיי חתונה געהאט, על נחשון האט צוויי פרויען, איינע הייסט א' און איינע ב', זיי קענען דאך נישט זיין קיין שוועסטער, א שוועסטער איז דאך אסור, טאר מען דאך נישט נעמען, האט די א' האט געבוירן א טאכטער רחל, און די ב' האט געבוירן א טאכטער לאה, איז די רחל און לאה זענען שוועסטער פון איין טאטן, זייער טאטע הייסט נחשון, נחשון איז געשטארבן, איז געגאנגען ראובן האט גענומען א', שמעון האט גענומען ב', לוי מיט יהודה האבן גענומען רחל מיט לאה, יעצט אויך. איז געשטאָרבן לוי מיט יהודה, פֿאַלט רחל מיט לאה ליבום. ראובֿן האָט דאָך פֿאַר אַ פֿרױ אַלף, איז דאָך רחלס מאַמע, קאָן ער דאָך קאָן ער נישט נעמען, איז דאָך רחל צו אים נישט זקוק, קאָן ער דעמאָלט מייבֿם זײַן לאה. שמעון האָט דאָך די מאַמען פֿון לאה, בית איז דאך די לאה צו אים נישט זקוק קאן ער נעמען וועמען די רחל. און די זעלבע זאך איז פארהאנען בת בתה. בת בתה קאן זיין איינפאך צוויי פרויען, איינע האט געהייסן א', און איינע האט געהייסן ב'. פון פרעמדע פרויען, זיי האבן נישט געהאט קיין איין מאן, זיי האבן נישט געהאט קיין איין מאן, איז די א' האט געהאט א טאכטער, און די ב' האט געהאט א טאכטער, זיי קערן זיך גארנישט אן די א' מיט די ב'. נאר די טאכטער פון דער אלף האט חתונה געהאט, און די טאכטער פון בית האבן חתונה געהאט צו איין מענטש, איינער קען דאך נעמען דיע ביידע, זיי זענען דאך ווי מען זאגט נישט קיין שום משפחה, זייערע מאמעס זענען נישט קיין שום משפחה, זיי זענען ווי מען זאגט אינגאנצן פרעמדע, צוויי פרעמדע פרויען. האבן געהאט, די האט א טאכטער און די האט א טאכטער, און דיע צוויי טעכטער האבן חתונה געהאט צו איין מאן, און די טאכטער פון א' האט געבוירן רחל, און די טאכטער פון ב' האט געבוירן לאה, רחל און לאה זענען ביידע שוועסטער, פון וואס? פון איין טאטן. נאכער איז געגאנגען ראובן און האט גענומען א', שמעון האט גענומען ב', און לוי מיט יהודה האבן גענומען די אייניקלעך רחל מיט לאה. רחל איז דאך וואס? בת בתה, פון א' רחל איז דאך בת בתה פון א' פון ראובן'ס פרוי, און לאה איז דאך בת בתה פון ב' פון שמעון'ס פרוי, יעצט איז געשטארבן לוי מיט יהודה, פאלט ליבום רחל און לאה קומט צו גיין צו ראובן'ען, ער קען דאך רחל איז דאך נישט צו אים זקוק ווייל רחל איז דאך בת בתו, אבער לאה'ן קען ער יא מייבם זיין, און ביי שמעון'ען איז פארקערט לאה איז בת בתו און רחל יא, דאס האט מען גערעדט בת בתו, בת בנו דארף זיין אביסעלע אנדערש. סדארף זיין אז סדא צוויי פרויען איינע הייסט א' און איינע הייסט ב' און די א' האט א זוהן און די ב' האט א זוהן די א' מיט ב' קערן זיך נישט אהן דער א' זוהן מיט דער ב' זוהן קערן זיך אויך נישט אהן איז געגאנגען א' זוהן און ער האט גענומען א פרוי און ער האט מיט איר געבוירן א טאכטער, א נאמען געגעבן רחל. האט ער געגעט, טאר איר נישט נעמען דער זון פון בית? ער מעג איר אויכעט נעמען, ס'איז דאך נישט קיין משפחה. האט ער גענומען די זעלבע פרוי. און ער האט געבוירן מיט איר א טאכטער לאה. זענען זיי ברידער מיט וואס די רחל און לאה זענען ברידער פון איין שוועסטער, שוועסטער פון איין מאמע. נאכהער האט אלף חתונה געהאט צו ראובנ'ען. ב' האט חתונה געהאט צו שמעון'ען און זייערע אייניקלעך, רחל און לאה האט חתונה געהאט מיט לוי און מיט יהודה. יעצט אז ס'איז געשטארבן לוי און יהודה, איז אזוי, רחל איז נישט זקוק צו ראובן'ען, ווייל ראובן האלט דאך איר א באבע, א' איז דאך די מאמע פון דעם טאטן פון רחל'ען איז דאך דאס בת בנו, אבער לאה'ן קאן ראובן יא מייבם זיין, ווייל אויב רחל איז ביי אים א ערווה איז דאך לאה'ן נישט אחות זקוקתו. ווי איז אבער שמעון? איז די זאך פארקערט, איז דאס די פשט אין די משנה אז אסורה לזה מותרת לזה ואסורה לזה מותרת לזה? די גמרא, פרעגט די גמרא, די די אנדערע ניין זאכן וועלן מיר שפעטער שוין מפרש זיין, פרעגט יעצט די גמרא, והא דאך אמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט געזאגט פאר רב'ס וועגן, וכן תנא רב חייא, און אזוי האט געלערנט רב חייא, בכולן ביי אלע פופצן עריות וואס זיי ווערן דערמאנט אין דער משנה, אני קורא בהן, קען איך ביי זיי ליינען, האסורה לזה, די שוועסטער וואס איז אסור צו דעם, מותרת לזה, איז מותר צו דעם, ואסורה לזה, מותרת לזה. ואחותה, און די שוועסטער, שהיא יבמתה, חולצת או מתייבמת. דאס הייסט, כאטש עס שטייט דאך אין דער ערשטער משנה אין דריטן פרק אז פיר ברידער וואס צוויי האלטן צוויי שוועסטער און זענען געשטארבן די וואס האלטן די שוועסטער, און יעצט אט די צוויי שוועסטער זענען דאך נישט קיין ערוה פאר די ברידער נאר זיי צווישן זיך מכח דער זיקה ווערט עס א ערוה, און דעריבער זאגן מיר חולצות ולא מתייבמות, קען זיין אמאל א מציאות אז כאטש זיי זענען שוועסטער דאך קען מען זיי מייבם זיין, ווייל איינע איז א ערוה אויף דעם און די אנדערע איז א ערוה אויף דעם אנדערן, איז אלע פופצן קען איך זאגן, ורב יהודה מתרגם מחמותו ואילך, רב יהודה זאגט, איך קען עס נישט, איך וויל עס נישט זאגן, זאגט ער, ביי אלע פופצן, נאר פון חמותו אן, דיע זעקס וואס מיר האבן מפרש געווען, דיע זעקס זאגט נישט רב יהודה, אבל שיתא בבי דרישא, די זעקס ערשטע פאלן, בתו, בת בתו, בת בנו, בת אשתו, בת בנה בת בתה לא, דאס גייט ער נישט זאגן די מציאות, מאי טעמא פארוואס כיוון דבתו באונסין משכחת, בתו קען דאך נאר זיין באונסין, ווייל לו יצויר איך דארף דאך אז זאלן ביידע זיין שוועסטער אויכעט יא, איז אויב ראובן זאל נעמען א פרוי און ער האט געבוירן מיט איר א טאכטער קען דאך שמעון נישט נעמען די זעלבע פרוי, דו ווילסט דאך זאגן בתו, אז ס'זאל זיין א טאכטער צו איינעם פון די ברידער צו דעם אנדערן נישט, דארף עס דאך זיין שוועסטער פון איין מאמע, דארף איך דאך זאגן אז די זעלבע פרוי איז געווען ראובן'ס פרוי און שמעון'ס פרוי, אויב זי איז ראובן'ס פרוי איז זי דאך שוין אסור אויף דעם ברידער אלס אשת אח, מוז איך דאך זאגן אז ווי איז עס געווען ווי מיר האבן געזאגט ראובן האט מאנס געווען א פרוי און שמעון האט מאנס געווען א פרוי איז דאך דאס נאר מעגליך באונסין בנשואין לא משכחת לה בנשואין קמיירי די משנה גייט מיר זאגן מציאות'ן זאכן וואס טרעפט זיך אויפן גלייכן וועג דורך נשואין באונסין לא קמיירי אבער באונסין רעדט ער ניט. איי די אנדערע נאר בתו מוז זיין באונסין, אבער בת בתו בת בנו בת אשתו בת בנו בת בתו דאס קאן דאך יא זיין בנישואין, נאר ווייל ער האט נישט מפרש געווען בתו איז די אלע פאלן איז דאך ענליכע פאלן, ס'איז דריי דורות למטה. די די איז ס'איז דריי דורות למטה די ד, אזוי זאגט דאך דער רא"ש אויפן ארט, ווייל ער האט שוין נישט מפרש געווען בתו, האט ער אנגעהויבן מפרש צו זיין פון חמותו. ואביי מתרגם אף בתו מאנוסתו. אביי האט אויסגעמשל'ט אז צוויי שוועסטער פאלן ליבום.

אבל אשת אחיו שלא היה בעולמו לא, אז ס'זאל זיין אשת אחיו פאלט לי צוויי שוועסטער, און ביידע שוועסטער זענען אשת אחיו שלא יבא למאי, איינע איז אשת אחיו שלא היה בעולמו צו ראובנ'ען, און איינע איז אשת אחיו שלא היה בעולמו צו שמעונ'ען, דאס נישט. מאי טעמא, פארוואס דאס נישט? כיוון דלרבי שמעון הוא דמשכחת לה, דאס קען דאך זיין נאר לויט ר' שמעונ'ען, לרבנן לא משכחת לה, אבער לויט די רבנן קען דאך דאס נישט זיין, בפלוגתא לא קמיירי. אין דער ערשטער משנה זאגט ער מיר אזעלכע זאכן וואס דיע זאכן זענען אלע האלטן. ורב ספרא מתרגם, און רב ספרא האט געטאן ערקלערן, אף אשת אחיו שלא היה בעולמו, אויכעט אשת אחיו שלא היה בעולמו, קען אויכעט זיין צוויי שוועסטער וואס זיי פאלן ליבום, און איינע איז אשת אחיו שלא היה בעולמו פאר דעם, נישט פאר דעם אנדערן, און די אנדערע איז פארקערט, און משכחת לה, עס קען זיך טרעפן, בשיתא אחים, מיט זעקס ברידער, ואליבא דרבי שמעון. לויט רבי שמעונ'ען וסימנך און דער סימן איז מת נולד ויבם, מת נולד ויבם, און מ'וועט עס באלד מפרש זיין, זע איך דאך וואס איז נוגע צו די קשיא אז רב חייא זאגט בכולן אני קורא בהן, רב חייא גייט ארויף אויף די משנה און ער זאגט בכולן אני קורא בהן, ביי אלע קען זיך דאס טרעפן. אז ס'זאל זיין אסורה לזה מותרת לזה, און דאס מוז דאך גיין נאר אליבא דרבי שמעון, אויב אזוי זע איך דאך אז דער תנא פון דער משנה לערנט זאכן וואס איז א מחלוקת, אז אויב איך זאג באשת אחיו שלא היה בעולמו איז אויך פארהאן די מציאות אז צוויי שוועסטער, און איינע איז אסור אויף דעם אלס אשת אח שלא היה בעולמו און איין אויף דעם, און דאס קען דאך נאר זיין אליבא דרבי שמעון, רעד איך דאך אויך יא בפלוגתא, אויב אזוי בלייבט דאך שווער די פריערדיגע קשיא, פארוואס זאל ער נישט לערנען אין דער משנה אמו, פארוואס לערנט ער פופצן עריות זאל ער לערנען זעכצן, ווי אזוי זעכצן? אז ס'איז געפאלן צו אים ליבום אמו. ווי אזוי? נחשון האט מאנס געווען א פרוי, און ער האט געבוירן מיט איר א זון, וואס ער הייסט ראובן. און נחשון האט נאך א זון פון א צווייטע פרוי, וואס ער הייסט שמעון. איז דער שמעון איז געגאנגען און ער האט גענומען ראובן'ס. מאמע? ראובן'ס מאמע איז דאך נישט דא דער איסור פון אשת אביו, ווייל איז ראובן דאך געבוירן געווארן נישט דורך קידושין, דאס רופט זיך אן אנוסת אביו. איי דו זאגסט לויט רבי יהודה'ן טאר ער נישט נעמען, אבער לויט די רבנן קען ער עס נעמען, און מיר זעען דאך אז עס ווערט געלערנט בפלוגתא, אויב אזוי זאל ער דאס אויך לערנען. ווייטער אין אנהייב צווייטן פרק איז דא א מחלוקת פון רבי שמעון מיט די רבנן, רבי שמעון לערנט אויב ס'איז ייבם נולד איז נישט דא דער איסור פון אשת אח, דאס הייסט ראובן איז געשטארבן אן קינדער האט שמעון מייבם געווען זיין פרוי, נאכער איז געבוירן געווארן לוי. נאכער איז געשטארבן שמעון, לערנט ר' שמעון, ווען שמעון האט איר מייבם געווען איז עס געווארן אשתו של שמעון, זי פאלט יעצט ליבום נאר מכח שמעון, און לוי מיט שמעון'ען איז דאך געווען בעולם אחד, איז נישט דא דער איסור פון אשת אח. אבער לויט די רבנן איז אין דעם פאל אויך דא דער איסור פון אשת אח, איז ממילא לויט די רבנן קען נישט זיין די מציאות אז ס'זאלן פאלן צוויי שוועסטער ליבום פאר צוויי ברידער און איינע זאל זיין אסור צו דעם אלס אשת אח שלא היה בעולמו נישט צום צווייטן און די אנדערע זאל זיין צום צווייטן נישט צו דעם ערשטן. לויט ר' שמעון איז מעגליך ראובן שמעון לוי יהודה זענען בני יעקב, און ראובן און שמעון האבן גענומען צוויי שוועסטער רחל און לאה, און ראובן איז געשטארבן אן קינדער, און יששכר איז געבוירן געווארן צו יעקב'ן, האט ער געטראפן די יבמה זקוקה ליבום, איז זי צו אים אסור משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, לוי האט איר מייבם געווען, נאכהער איז שמעון נאכדעם געשטארבן, און ס'איז געבוירן געווארן זבולון, האט ער איר געטראפן באיסור, און יהודה האט איר מייבם געווען, יעצט אז ס'איז געשטארבן לוי און יהודה, און די און די שוועסטער פאלן פאר יששכר זבולון, אשת לוי איז אסור פאר יששכר'ן, ווייל ווען ער ווען ער האט זי געטראפן באיסור נפילת ראובן אחיו שלא היה בעולמו, איז זי מותר צו זבולון, ווייל ער האט זיך ווען ער איז געבוירן געווארן, האט מען שוין געהאט מייבם געווען צו לוי, און ביי ייבם ולבסוף נולד איז דאך רבי שמעון מתיר. ואמר רב יהודה אמר רב, בפרק ד' אחין, די גמרא איז אין דריטן פרק ד' אחין, דתנן, מיר האבן דארט געלערנט, ד' אחין, פיר ברידער פון איין טאטן, ראובן, שמעון, לוי און יהודה, שניים נשאו שתי אחיות. לוי און יהודה האבן געהאלטן צוויי שוועסטער, רחל און לאה, ומתו הנשואים את האחיות, און עס איז געשטארבן לוי און יהודה וואס זיי האלטן די שוועסטער רחל און לאה, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות, דארף מען געבן חליצה רחל'ן און לאה אין אמת'ן איז דאך רחל נישט קיין שום ערבה פאר ראובן צו לאה איז דאך נישט קיין שום ערבה צו ראובן צו שמעון ווייל די גאנצע זאך איז דאך נאר וואס זיי זענען צוויי שוועסטער דאך גיט מען נישט קיין יבום לפי ווייל ששתיהן זקוקות לזה. ביידע שוועסטער, סיי רחל און לאה זענען זקוק צו ראובן און שתיהן זקוקות לזה, און ביידע זענען זקוק צו שמעונ'ען, ואי נסיב הא אויב למשל ער וועט מייבם זיין רחל'ען, קא פגע באחות זקוקתו, הייסט עס אז ער נעמט די שוועסטער פון דער וואס איז זקוק, זיי זענען געווארן אחות אישה מיט זיקה. ודמיא ס'איז גלייך לאחות אשה אחות אשה בחייה, דער דין איז קלאר און מ'האט דאך שוין פריער געהאט דעם דין א דף פריער וואס רבי שמעון וויל לערנען אז אפילו ס'איז פטור פון חליצה אויכעט ווייל ער זאגט כיוון שנעשית צרה זו לזו בזיקה איז עס ממש ווי אחות אשה, אבער די משנה האלט יבום קאן ניט זיין, חליצה דארף מען געבן. נאך א דין שטייט, וכדתנא התם, א צווייטע דין שטייט דארטן, היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערווה, אויב די צוויי שוועסטער איז איינע געווען אסור אויף ראובן'ען א איסור ערווה, כגון שהיתה חמותו, זי איז געווען זיין שוויגער או כלתו אדער זיין שנור, קומט דאך אויס אז זקוק למשל רחל איז כלתו של ראובן איז די רחל נישט זקוק צו ראובנ'ען איז דאך נאר זקוק ווער? די צווייטע די שוועסטער לאה, דעמאלט ראובן אז ער וועט נעמען לאה'ן איז אסור בה רחל'ען טאר ער נישט נעמען ווייל זי איז דאך א ערווה ווייל די ומותר באחותה די שוועסטער מעג ער נעמען דלאו אחות זקוקתו היא ווייל די שוועסטער הייסט נישט אחות זקוקתו משום דהך ערווה היא ווייל די שוועסטער איז דאך געווען א ערווה ולא זקוקה ליה די ערווה איז דאך נישט זקוק דרחמנא פטרה מיניה די תורה האט גע'פטר'ט דאך די ערווה מדרשת עליה עליה, איז די ערווה נישט זקוק, איז נאר זקוק ווער, די שוועסטער פון דער ערווה, איז דאך אז ער וועט מייבם זיין די שוועסטער פון דער ערווה, נעמט ער דאך נישט א אחות זקוקתו. והשני און דער צווייטער ברודער דער שמעון, וואס צו שמעונ'ען איז קיינע פון די צוויי שוועסטער נישט קיין ערווה, קומט דאך אויס אז צו שמעונ'ען זענען ביידע זקוק, אסור בשתיהן, שמעון קען קיינע פון זיי נישט מייבם זיין, ווייל ביי שמעונ'ען זענען דאך ביידע זקוק, און וועלכע ער איז מייבם איז דאך אחות זקוקתו. אבער ראובן ווייל איינע איז דאך צו אים א ערווה איז די ערווה נישט זקוק נעמט ער די צווייטע. נאך א דין שטייט דארטן, ס'איז נישט קיין נייע דין נאר א מציאות, היתה השניה אסורה על השני איסור ערווה, כגון שהיתה חמותו. ווי וועט זיין אין אזא איין פאל ראובן שמעון לוי יהודה? לוי און יהודה האבן גענומען צוויי פרויען, און ראובן און שמעון האבן גענומען זייערע טעכטער, און וועט זאגן אין א פאל וואס די צוויי שוויגערס זענען שוועסטער, קומט דאך אויס אזוי, למשל לוי האלט די שוויגער פון ראובן און יהודה האלט די שוויגער פון שמעונ'ען, און ס'קען זיין דער אופן איז זייער א לייכטער אופן. רחל און לאה זענען צוויי שוועסטער. רחל און לאה האבן מיר דאך א כלל, זענען צוויי שוועסטער. רחל האט א טאכטער וואס ס'הייסט ריש, עס איז בעסער אזוי, און לאה האט א טאכטער וואס ס'הייסט למד. רחל און לאה זענען שוועסטער. רחל און לאה האבן חתונה געהאט צו לוי'ן און צו יהודה. ראובן האט גענומען רחל'ס טאכטער וואס זי הייסט ריש, און שמעון האט גענומען לאה'ס טאכטער וואס זי הייסט למד. יעצט איז געשטארבן לוי און יהודה, פאלט יעצט ליבום, רחל און לאה קומט צו גיין צו ראובנ'ען. ער קען נישט מייבם זיין רחל'ן, רחל איז דאך די מאמע פון זיין פרוי, ס'איז דאך א שוויגער, איז דאך רחל צו אים נישט זקוק', אבער לאה'ן קען ער יא מייבם זיין, איי רחל און לאה זענען דאך שוועסטער, אבער די טייטש איז דאך אז רחל איז א ערוה, איז דאך די זיקה איז דאך רחל נישט זקוק, איז דאך לאה נישט אחות זקוקתו, קומט צו גיין צו לוי'ן צו שמעונ'ען, שמעון'ס פרוי הייסט למד, ספר ער רחל'ען קאן מען מייבם זיין, ווייל רחל קער זיך דאך נישט אהן, רחל איז דער שוויגער'ס א שוועסטער, אבער לאה קאן מען דאך נישט מייבם זיין, ווייל לאה איז דאך זיין שוויגער, קומט דאך אויס ביי שמעונ'ען אז לאה איז נישט זקוק. און אויב לאה איז נישט זקוק, קען ער דאך שוין מייבם זיין רחל'ען, רחל הייסט נישט אחות זקוקתו. און רש"י זאגט אזוי, כגון רחל ולאה שתי אחיות, רחל און לאה צוויי שוועסטער, ונפלו לפני לוי ויהודה, און רש"י זאגט פארקערט, אז עס איז געשטארבן ראובן און שמעון, איז דאך די זעלבע זאך, רחל חמותו של לוי,

ווי אין איך אויס ככוסוי די רחל אויס ככלי דו חמוסי הי אי קטנה האס האבן מיר דארטן געלערנט אין די משנה זו היא שאמרו דאס האבן די חכמים געזאגט אחותה כשהיא יבמתה צוויי שוועסטער וואס שוועגערס וואס ס'פאלן ביידע ליבום קען אמאל זיין או חולצת או מתייבמת כאָטש אין אָנפּאַנג משנה האָבן מיר דאָך געלערנט, ארבעה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות, ומתו הנשואים את האחיות, האָבן מיר דאָך געלערנט, חולצות ולא מתייבמות, אָבער ס'איז דאָ אַ מציאות, מ'קאָן מייבם זיין. רש"י גייט יעצט אָפּטייטשן וואָס מיינט מען אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת. שתי אחיות, צוויי שוועסטער, שהן יבמות זו לזו, וואס זיי זענען געווארן שוועגערנס איינע צו די אנדערע, שנשאו לשני אחים, זיי האבן חתונה געהאט צו צוויי ברידער, ונפלו, זענען געפאלן ליבום לפני שני אחים, או חולצת או מתייבמת, ראויות לחליצה, זענען ראוי צו חליצה, או ליבום, אדער אויף יבום, און ווען איז דאס, אי כגון שהיתה כל אחת,

וקאמר רב יהודה, האט אויף דעם רב יהודה געזאגט, בכולם ט"ו עריות, ביי די אלע פופצן עריות, אני קורא בהן, קען איך ביי זיי זאגן, משנה זו די משנה, האסורה לזה מותרת לזה, עס דארף דאך זיין ביידע זאכן, אי ס'זאל זיין צוויי שוועסטער פאלן ליבום, און ס'זאל זיין אסורה לזה מותרת לזה, דער חידוש איז דאך אז כאטש ס'איז צוויי שוועסטער, דאך איז מען ביידע מיבם מכח ווייל איינע איז אסור צו דעם ממילא די צווייטע מותר און די אנדערע פארקערט. כלומר, אפשר להתקיים, ס'קאן זיין, און משכחת בכולן, ביי אלע פופצן אין דער משנה קאן זיין. שיהו ב' אחיות נופלות, צוויי שוועסטער פאלן לפני ב' אחין, פאר צוויי ברידער, וזו אסורה על זה משום בתו, די איז אסור צו דעם אלס בתו, עס איז זיין טאכטער, וזו אסורה על זה משום בתו, דאס איז בתו, דו רעדסט דאך וועגן בתו, דאך א צווייטע ערוה, למשל וויאזוי האבן מיר געלערנט יעקב האט מאנס געווען א אישה, און ער האט געבוירן פון איר א זון ראובן, און ער האט מאנס געווען די זעלבע אישה, און ער האט געבוירן פון איר א זון שמעון, איז ראובן און שמעון צוויי ברידער, און. ראובן האט מאנס געווען א פרוי, און ער האט געהאט, און ס'האט געבוירן א טאכטער רחל, און שמעון האט מאנס געווען די זעלבע פרוי, און זי האט געבוירן א טאכטער לאה, איך מוז זאגן אז דאך מאנס זיין, ווייל אויב נישט מאנס געווען איז דאך עס אשת אחיו, אה אויב ער האט געגעט איז דאך גרושת אחיו, איז די רחל און לאה זענען שוועסטער פון איין מאמע, און דיע צוויי רחל און לאה האבן חתונה געהאט צו לוי'ן און צו יהודה'ן, נאכער פאלן זיי ליבום, איז אזוי איז איינע דיע רחל דאס איז דאך די ראובן'ס טאכטער איז זי אסור פאר אים, אבער איהר שוועסטער לאה שמעון'ס טאכטער איז מותר פאר אים, ביי שמעון'ן איז פארקערט. וכן.

דלא אסרה תורה אלא אשת אח על ידי קידושין וחזרה וילדה לו בת לשמעון איז שמעון'ס טאכטער הייסט לאה איז רחל ראובן'ס טאכטער און לאה איז שמעון'ס טאכטער און ביידע זענען שוועסטער פון איין מאמע הרי בת ראובן ובת שמעון אחיות מן האם שוועסטער פון איין מאמע. ונישאו, די רחל און לאה האבן חתונה געהאט, ללוי ויהודה, וואס לוי און יהודה איז געווען אחי אביה, די ברידער פון זייערע טאטעס פון ראובן ושמעון, ומתו, און לוי און יהודה איז געשטארבן ונפלו לפני ראובן ושמעון, יעצט פאלט רחל, ראובן'ס טאכטער, מיט לאה, שמעון'ס טאכטער, ליבום פאר ראובן ושמעון. בת שמעון די לאה מתייבמת לראובן קאן ראובן מייבם זיין, פארוואס דלאו אחות זקוקתו היא, ווייל איהר שוועסטער רחל איז דאך נישט זקוק צו ראובן'ען ווייל ס'איז דאך בתו, מעג ער מייבם זיין לאה. און בת ראובן די טאכטער פון ראובן'ען לשמעון, דאס הייסט די'ע רחל מעג שמעון מייבם זײַן, פֿאַרװאָס אַ װײַלע לאה איז דאָך נישט זקוק צו שמעונען, ס'איז דאָך זײַן טאָכטער, איז דעריבער קאָן ער מייבם זײַן רחל. וכן, בת בתו של ראובן ובת בתו של שמעון שהיו אַחיות מן האב, דאָס איז דאָך אַ אײנפֿאַכע זאַך, ראובן האָט געהאַט אַ טאָכטער, און שמעון האט געהאט א טאכטער, איז ראובן'ס טאכטער און שמעון'ס טאכטער האבן חתונה געהאט צו עפעס א זייטיגן מענטש, נישט צו קיין ברודער, און דער מענטש האט געבוירן איינס פון, פון, ווי מען זאגט, פון ראובן'ס טאכטער האט ער געבוירן א טאכטער, זי הייסט רחל, איז רחל א אייניקל פון ראובן'ן, און פון לאה'ס טאכטער האט ער געבוירן א טאכטער, און דאס הייסט לאה. ס'הייסט פון שמעון'ס טאכטער, פון שמעון'ס טאכטער נאכאמאל, ראובן האט געהאט, דא מוז איך שוין נישט לערנען מיינע סוסים, ראובן האט געהאט א טאכטער און שמעון האט געהאט א טאכטער, האבן זיי גענומען ביידע איין מאן, איין מאן, כלה. איז ראובן'ס טאכטער האט געבוירן א טאכטער, וועלן מיר א נאמען געבן רחל, הייסט אז רחל איז א אייניקל פון ראובן'ן, און לאה'ס טאכטער האט געבוירן אויך א טאכטער, עס הייסט שמעון'ס טאכטער האט געבוירן א טאכטער וואס ס'הייסט לאה, זענען ביידע רחל און לאה שוועסטער פון איין טאטן, פון איין טאטן, און רחל איז בת בתו של ראובן. און לאה איז בת בתו של שמעון, און די צוויי שוועסטער רחל און לאה האבן חתונה געהאט צו לוי ויהודה, און פאלט יעצט ליבום רחל וואס איז ראובן'ס אייניקל, און לאה וואס איז שמעון'ס אייניקל, און ביידע זענען שוועסטער פון איין טאטן. אָט דאָס זאָגט ער וכן בת בתו של ראובן בת בתו של שמעון שהיו אחיות מן האב ונשאו ליהודה, וכן בת בנו של ראובן, וכן בת בנו של שמעון שהיו אחיות מן האם, דאָס איז דאָך אויך איינפאך, ראובן האָט געהאט א זון און שמעון האָט געהאט א זון. האט ראובן'ס זון גענומען א פרוי, און ער האט געבוירן מיט איר א טאכטער, און האט איר א נאמען געגעבן רחל. נאכער האט ער איר גע'גט, איז געגאנגען שמעון'ס זון, שמעון'ס זון מעג דאך מיט איר חתונה האבן, און ער האט גענומען די זעלבע פרוי, און ער האט געבוירן מיט איר א טאכטער לאה. קומט יעצט אויס אז רחל. איז בת בנו של ראובן, און לאה איז בת בנו של שמעון, און זיי האבן חתונה געהאט צו לוי און יהודה, וכן די זעלבע זאך בת אשתו של ראובן און בת אשתו של שמעון. שהיו אחיות מן האב, זענען געווען שוועסטער פון איין טאטע. ווי אזוי דאס קען זיין זייער איינפאך? גיט א קוק, ס'איז געווען צוויי פרויען, נישט קיין שוועסטער, איינער כלב האט צוויי פרויען, און דער כלב האט געבוירן פון איין פרוי האט ער געבוירן א טאכטער, און פון די אנדערע פרוי האט ער געבוירן א טאכטער, איינע הייסט רחל, און איינע הייסט לאה, לאמיר זאגן רחל'ס מאמע הייסט ר', און לאה'ס מאמע הייסט ל', ר' איז אבער רחל און לאה זענען דאך שוועסטער, ווייל די ר' און די ל' האבן דאך ביידע חתונה געהאט צו איין מענטש. יעצט דא האבן ראובן און שמעון גענומען ר' און ל', און לוי און יהודה האבן גענומען זייערע טעכטער וואס זיי זענען צוויי שוועסטער רחל און לאה, און לוי און יהודה זענען געשטארבן. קומט צו גיין יעצט. ראובן, וואס זיין פרוי הייסט ווי אזוי? ר' קאן ער דאך נישט מייבם זיין רחל'ן, ווייל רחל איז דאך בת אשתו, אבער גיין מייבם זיין לאה'ן קאן ער יא, ווייל דאס איז דאך זיין שוועסטער פון בת אשתו. און די זעלבע זאך ביי שמעונ'ען, שמעון'ס פרוי, ווי הייסט שמעון'ס פרוי? למד, איז דאך איהר טאכטער ווי אזוי הייסט לאה, קען ער נישט מייבם זיין לאה'ן, ווייל לאה איז דאך בת אשתו, איז דאך די לאה נישט זקוק, קען ער מייבם זיין איהר שוועסטער. דאס זאגט דא דער רש"י, וכן בת אשתו של ראובן ובת אשתו של שמעון שהיו אחיות מן האב, כגון נחשון שנשא ב' נשים, נחשון האט גענומען צוויי פרויען, לאמיר א נאמען געבן איינע הייסט ר' און איינע הייסט ל', וילדו לו ב' בנות, די ר' האט אים געבוירן א טאכטער רחל, און די ל' האט געבוירן א טאכטער לאה. קומט אויס אז רחל און לאה זענען שוועסטער פון איין טאטן, ווייל ביידנס טאטע איז דאך נחשון, אבער נישט פון איין מאמע. ומת נחשון, נחשון איז געשטארבן. ונישאו ב' נשיו, זיינע צוויי פרויען די ר' און די ל' האבן חתונה געהאט לראובן ושמעון, ר' צו ראובנ'ן און ל' צו שמעונ'ן, וב' בנותיו און די צוויי טעכטער, דאס הייסט רחל און לאה, וואס די רחל און לאה זענען דאך שוועסטער. ללוי ויהודה ומתו לוי ויהודה פאלט יעצט ליבום ווער? רחל וואס זי איז די טאכטער פון ר' פון ראובן'ס פרוי, און לאה וואס זי איז די טאכטער פון למד פון שמעון'ס פרוי. בת. אשת שמעון, דאס הייסט די לאה די טאכטער פון למד, תתייבם לראובן קען ראובן מייבם זיין, פארוואס קען ער איר מייבם זיין? ווייל רחל איז דאך צו נישט זקוק, ואחותה און איר שוועסטער רחל לשמעון צו שמעון'ען, וכן, די זעלבע מציאות איז בת בתו של אשת ראובן ובת בתו של אשת שמעון, שהיו אחיות, זענען געווען שוועסטער, מן האב, זענען געווען שוועסטער פון איין טאטן, וכן בת בנה של אשת זה ושל אשת זה שהיו אחיות מן האם. וכן, די זעלבע זאך איז חמותו של ראובן וחמותו של שמעון שהיו אחיות. חמותו, דאס איז זייער א לייכטע מציאות, ס'איז געווען צוויי שוועסטער. אז מיר זאגן שוועסטער, זאלט איר געדענקען מיר האבן דאך שטענדיג געזאגט אז שוועסטער, אויב מיר האבן דעם נאמען רחל און לאה איז דאס שוועסטער. ס'איז געווען צוויי שוועסטער, איינע האט געהייסן רחל און איינע האט געהייסן לאה. און רחל האט געהאט א טאכטער ר' און לאה האט געהאט א טאכטער ל'. האבן רחל און לאה האבן חתונה געהאט צו לוי'ן און יהודה, צו לוי'ן און יהודה, און רעש און למד האבן חתונה געהאט צו ראובן צו שמעון. יעצט אז ס'איז געשטארבן לוי מיט יהודה'ן, פאלט ליבום צוויי שוועסטער, וועלכע צוויי שוועסטער? רחל און לאה. מעג ראובן מייבם זיין לאה? פארוואס? ס'איז דאך צוויי שוועסטער. אבער רחל איז דאך נישט זקוק צו ראובן'ען. ראובן'ס פרוי ווי זי הייסט, ר', איז דאך רחל די שוויגער, רחל איז דאך די מאמע פון ר'. לאה'ן זאל ער מייבם זיין, ס'איז נישט אחות זקוקתו. און שמעון ווידער פונקט פארקערט. וכן, די זעלבע זאך איז אם חמותו, אם חמות, חמותו איז זייער לייכט. אויך קען מען אנהייבן, רחל און לאה זענען צוויי שוועסטער, רחל האט געהאט א טאכטער און לאה האט געהאט א טאכטער, און רחל'ס טאכטער האט געהאט א טאכטער וואס ס'הייסט ריש, און לאה'ס טאכטער האט געהאט א טאכטער וואס ס'הייסט למד. דער עיקר דארף דאך האבן יעצט אז אם חמותו זאל זיין שוועסטער, הייסט עס אז רחל האט א אייניקל וואס ס'הייסט ר', און לאה האט א אייניקל וואס הייסט ל', רחל און לאה זענען דאך שוועסטער, ר' האט חתונה געהאט צו ראובנ'ען, און ל' האט חתונה געהאט צו שמעונ'ען, די אייניקלעך און די באבעס רחל. און לאה האבן חתונה געהאט צו לוי'ן און צו יהודה, לוי און יהודה זענען געשטארבן, איז רחל צו ר' וואס איז דאס? אם חמותו, די באבע פון ר', איז זי דאך נישט זקוק, קען ער גיין מייבם זיין לאה? יעצט לאה איז דאך צו שמעונ'ען נישט זקוק ווייל די פרוי פון שמעון איז דאך למד, איז דאך לאה די באבע פון די למד, אם חמותו אז זי איז נישט זקוק קען ער מייבם זיין רחל'ען, האבן מיר די מציאות אז צוויי שוועסטער און די איז אסור צו דעם אם חמותו און די איז צו דעם אם חמותו און יעדער קען מייבם זיין איינע. וכן אם חמיו, אם חמיו איז דאך די זעלבע מציאות ווי פריער נאר דורך א זון, רחל און לאה זענען צוויי שוועסטער, רחל האט א זון און דער זון האט א טאכטער וואס ס'הייסט ריש, לאה האט א זון און דער זון האט א טאכטער וואס ס'הייסט למד, איז רחל די באבע פון ריש לאה איז די באָבע פֿון למד. איז געגאַנגען ראובֿן און שמעון, זײ האָבן גענומען די אײניקלעך. זײ האָבן גענומען ראובֿן ר', און שמעון האָט גענומען למד. לוי און יהודה האָבן גענומען די באָבעס, רחל און לאה. רחל און לאה זענען יעצט געשטאָרבן און זענען יעצט געפֿאַלן ליבום. איז דאך רחל פאר ראובן'ען נישט זקוק, פארוואס? ווייל ס'איז דאך אם חמיו דאריבער, און אז זי איז נישט זקוק רחל קען ער גיין מייבם זיין לאה, קומט צו גיין צו שמעון'ען, צו שמעון'ען איז דאך לאה נישט זקוק, ווייל לאה איז דאך אם חמיו דאריבער קען ער מייבם זיין רחל. וכן, יעצט גיי מיר שוין צו צו די צענטע זאך, די צענטע ערוה, אחותו של ראובן מאמו, הערט א מעשה, ואחות שמעון מאמו, די שוועסטער פון ראובן'ען פון איין מאמען, און די שוועסטער פון שמעון'ען פון איין מאמען, היו אחיות מן האב, זענען געווען שוועסטער. פון איין טאטן, ונפלו לפניהם מלוי ויהודה, רש"י זאגט די משלים מיט א קיצור, דער משל און נמשל איז צוזאמען, אז מיר זאלן עס פארשטיין וועלן מיר צוגיין מיט אונזערע משלים, ווייל רש"י גיט נעמען פון תנך פון זאכן, אונזער משל וועט זיין איינפאך, גיט א קוק, ס'איז געווען א מענטש וואס דער מענטש האט געהייסן נחשון. האט ער גענומען צוויי פרויען, איינע האט געהייסן ר' און איינע האט געהייסן ל', ר' און ל' איז נישט קיין שוועסטער, ער קען דאך נישט האבן קיין צוויי שוועסטער, האט ער געבוירן פון ר' א טאכטער רחל, און פון לאה'ן האט ער געבוירן א טאכטער, פון ל' האט ער געבוירן א טאכטער לאה. דאס הייסט אז זיי זענען שוועסטערן פון איין טאטן. ס'איז געווען א פרעמדע. וכן, גיי מיר צו צו די עלעפטע זאך, אחות אמו של ראובן ואחות אמו של שמעון היו אחיות מן האב, זענען געווען שוועסטער פון איין טאטן. מיר וועלן עס זאגן דעם פריער וועלן מיר עס איבעררעדן אויסעווייניג, דא דארף מען האלטן אביסל קאפ. כלב. האט געהאט צוויי פרויען, איינע האט געהייסן א' און איינע האט געהייסן ב', דא מוז איך אזוי אנקומען, כלב האט געהאט צוויי פרויען, איינע האט געהייסן א' און איינע האט געהייסן ב', פארשטייט זיך נישט קיין שוועסטער, שוועסטער טאר מען דאך נישט האלטן, א' האט געבוירן א טאכטער רחל. בית האט געבוירן א טאכטער לאה. יעצט איז כלב געשטארבן. כלב איז געשטארבן האט אריבערגעלאזט צוויי טעכטער, איין טאכטער פון א' רחל און איין טאכטער פון ב' לאה. איז געקומען צו גיין א מענטש וואס הייסט יחצאל, און ער האט גענומען א' און ב'. די ביידע פרויען וואס זענען געבליבן אלמנות פון כלב'ן האט ער גענומען, פון א' האט ער געהאט א טאכטער ר', און פון בית האט ער געהאט א טאכטער ל'. קומט אויס אזוי, רחל און לאה זענען שוועסטער פון איין טאטן. רחל און לאה זענען דאך ביידע פון כלב'ן, רחל איז דאך די טאכטער פון א' און לאה איז די טאכטער פון ב', יעצט רחל און ר' זענען שוועסטער פון איין מאמע, און לאה מיט ל' זענען אויך שוועסטער פון איין מאמע, נאכאמאל, כלב האט צוויי פרויען, איינע הייסט א' און איינע הייסט ב'. אלף האט געבוירן א טאכטער צו כלב'ן רחל, בית האט געבוירן א טאכטער לאה, איז רחל און לאה שוועסטער פון איין טאטע. נאכער איז כלב געשטארבן, האט יחצאל גענומען די ביידע פרויען, די אלף און די בית, פון אלף האט ער געהאט. א טאכטער א' האט שוין פריער געהאט א טאכטער רחל, יעצט האט זי א טאכטער ר'. איז רחל מיט ר' וואס זענען שוועסטער פון איין פון איין מאמע פון איין מאמע, און פון ב' האט ער געהאט א טאכטער ל'. איז אזוי, ר' און ל' זענען טאקע שוועסטער פון איין טאטן, פון יחצאל'ן, אבער לגבי די פריערדיגע איז ר' א שוועסטער פון רחל'ן מיט איין פון איין מאמען, און ל' מיט לאה'ן זענען אויך א שוועסטער פון די אנדערע מאמען פון ב'. יעצט, רחל און לאה זענען שוועסטער, יא? רחל און לאה האבן חתונה געהאט צו יעקב'ס צוויי זין לוי און יהודה, מ'מעג דאך נעמען צוויי שוועסטער. נאכער איז געגאנגען יעקב און ער האט גענומען די רעש און די למד, איי וועט איר וועלן פרעגן ווי אזוי קען ער נעמען ר' און למד, ר' און למד איז דאך שוועסטער פון איין טאטן, זייער טאטע הייסט דאך יחצאל, ער האט גענומען ר' און ער האט געבוירן מיט איר א זון וואס דער זון הייסט ראובן, נאך איז נאכער איז די ר' געשטארבן. האט ער גענומען איהר שוועסטער למד, און ער האט געבוירן מיט איהר א זון וואס ער הייסט שמעון. יא, קומט דא יעצט אויס אזוי, ווער איז געווען די מאמע פון זיי, ווער איז די מאמע פון ראובנ'ען, געדענקט ווער איז די מאמע פון ראובנ'ען? ר'. די מאמע פון ראובן'ען איז ר', יא? ווייל יעקב האט דאך גענומען ר' און למד, פון ר' האט ער געבוירן ראובן'ען און פון למד שמעון'ען, ווער איז די מאמע פון ראובן'ען ווער? ר'. וואס איז רחל? רחל לוי'ס פרוי, וואס קער זי זיך אן צו ר'? זיי זענען דאך שוועסטערס פון איין מאמען, קומט דאך אויס אז רחל איז אחות אמו.

און און און און אזוי אויך צו זאגן רחל איז אחות אמו פון ראובנ'ען, און לאה איז אחות אמו פון שמעונ'ען, כ'על נאכאמאל זאגן פאמעלעך, ס'איז געווען א מענטש וואס האט געהייסן כלב, כלב האט גענומען צוויי פרויען, איינע הייסט א', איינע הייסט ב'. א' האט געהאט א טאכטער רחל. ב' האט געהאט א טאכטער לאה. רחל און לאה זענען צוויי שוועסטער פון איין טאטן פון כלב. שוין, רחל און לאה האבן חתונה געהאט. צו וועמען האבן זיי חתונה געהאט? צו לייבען און צו יהודה. רחל און לאה האבן חתונה געהאט צו לייבען און צו יהודה. א' און ב', כלב איז געשטארבן, איז געבליבן צוויי אלמנות, א' און ב', רחל'ס מאמע און לאה'ס מאמע, האבן זיי חתונה געהאט צו יחצאל, די א' און די ב'. יחצאל איז א פרעמדע מענטש, נישט קיין שייכות. יחצאל האט גענומען די אלף און די בית, די אלמנות פון כלב, און ער האט געבוירן צוויי טעכטער, די אלף האט געבוירן א רעש, און די בית האט געבוירן א למד. לאמיר נאר זעהן, די ר' קערט זיך עפעס אן מיט רחל'ן? צוויי שוועסטער, ווייל די מאמע פון רחל'ן איז געווען א' און די מאמע פון ר' איז אויך א'. די ל' קערט זיך עפעס אן מיט לאה'ן? זיכער, לאה'ס מאמע איז דאך ב' און די מאמע פון ל'. איז אויך בית. געדענקט זשע די זאך אז רחל מיט די רעש זענען שוועסטער, און לאה מיט למד זענען שוועסטער. רחל און לאה האבן שוין חתונה געהאט. צו וועמען האבן זיי חתונה געהאט? צו לוי'ן און יהודה'ן. יעצט איז געגאנגען יעקב, דער טאטע פון לוי'ן און יהודה'ן, און ער האט חתונה געהאט מיט ר' מיט ר' מיט רחל'ס שוועסטער, פארוואס טאר ער נישט? דאס הייסט מיט די שוועסטער פון דער שנור, גענומען די שוועסטער פון דער שנור מיט ר' און ער האט געבוירן א זון רחל, און א זון ראובן, א זון ראובן, ראובן, ראובן'ס מאמע ווי הייסט? רעש. וואס איז רחל צו ראובן'ן? אחות אמו, אחות אמו. נאכער איז געשטארבן רעש, כ'מוז זאגן רעש איז געשטארבן. האט יעקב גענומען למד. איך קען נישט זאגן ער האט גענומען צוזאמען ר' מיט למד, ס'איז דאך צוויי שוועסטער. און ער האט געבוירן פון נאך א זון שמעון. ווי הייסט שמעון'ס מאמע? למד. לאה איז די שוועסטער פון למד. האמער שוין יעצט פיר ברידער, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. לוי און יהודה זענען געשטארבן, פאלט יעצט ליבום רחל. וואס איז דער נאמען פון ראובן'ס מאמע? ראובן'ס מאמע האט מען דאך געזאגט איז רעש, רעש, און רעש מיט רחל'ן איז דאך שוועסטער, פאלט יעצט ליבום אחות אמו. אבער לאה'ן קען ראובן יא מייבם זיין, יעצט שמעון, ווי די מאמע פון שמעונ'ען, ווי הייסט שמעון'ס מאמע? למד. למד מיט לעה'ן זענען דאך שוועסטער פון איין מאמע, זייער מאמע האט דאך געהייסן בית, קען דאך שמעון נישט קען ער דאך נישט נעמען לעה'ן, ווייל ס'איז אחות אמו, ווייל זיין מאמע הייסט דאך למד און לאה אחות אמו, אבער רחל'ען קאן יא מייבם זיין. די זעלבע זאך וועלן מיר טרעפן צוויי שוועסטער וואס ס'פאלן ליבום, און איינע איז אשת אחיו מאמו צו ראובנ'ן, איז זי צו אים נישט זקוק, ממילא קען ער מייבם זיין איהר שוועסטער, און די אנדערע איז אשת אחיו מאמו צו שמעונ'ען, קען ער איהר נישט מייבם זיין, נאר קען מייבם זיין איהר שוועסטער. דא וועלן מיר זאגן א לייכטן משל, גיט א קוק, כלב האט געהאט צוויי פרויען, נישט קיין שוועסטער, איינע האט געהייסן אלף און איינע האט געהייסן בית. אלף האט געבוירן א זון און בית האט געבוירן א זון. זענען געגאנגען די די דער זון פון אלף און דער זון פון בית און זיי האבן גענומען צוויי שוועסטער.

דער זון פון א' און דער זון פון ב' איז געשטארבן, איז איבערגעבליבן זייערע פרויען רחל און לאה. רחל און לאה האבן מיר דאך געזאגט זענען געווען שוועסטער. רחל און לאה האבן חתונה געהאט צו לוי'ן און יהודה. וואס זענען געווען די קינדער פון יעקב? די אלמנות האבן חתונה געהאט צו לוי און יהודה. נאכער האט יעקב גענומען דעם, די שוויגער האט ער גענומען פון רחל'ען, ווי האט געהייסן די שוויגער פון רחל'ען? א', א', און ער האט גענומען די ב'. א' איז דאך געווען די שוויגער פון רחל'ן, יא? און ב' איז געווען די שוויגער פון לאה. נאכאמאל, כלב האט געהאט צוויי פרויען, איינע הייסט א', איינע הייסט ב'. א' האט געבוירן א זון, ב' האט געבוירן א זון. א' האט גענומען פאר א שנור רחל. א'. האט גענומען פאר א שנור רחל. בית האט גענומען פאר א שנור לאה. די זין זענען אוועק געשטארבן. דער זין פון א' איז געשטארבן און דער זין פון בית איז געשטארבן. איז יעצט דא רחל און לאה. וואס רחל איז די שנור פון א' און לאה די שנור פון בית.

נאכהער האט יעקב גענומען אלף, די שוויגער פון רחל'ן און בית די שוויגער פון לאה, אלף און בית זענען נישט געווען קיין שוועסטער, פון אלף האט ער געבוירן א זון רחל. אה, ראובן, פון אלף האט ער געבוירן א זון ראובן, פון בית האט ער געבוירן א זון שמעון. ווי הייסט די מאמע פון ראובנען? די מאמע פון ראובנען? אלף. רחל, לוי'ס פרוי, האט דאך שוין אמאל געהאט חתונה געהאט צו אלף'ס א זון, יעצט אז שטארבט לוי מיט יהודה'ן, פאלט ליבום רחל מיט לאה, ראובן וואס זיין מאמע איז ראובן וואס זיין מאמע איז אלף. איז דאך די רחל געווען אמאל די פרוי פון פון פון אלף'ס א זוהן, איז דאך איז אשת אחיו מאמו, אבער לאה'ן קען ער יא נעמען, און די זעלבע זאך פארקערט.